ברוך השם, מסכת סוטה, דף ל"ו, עמוד ב', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד. יהודה מאי היא, ווי אויבן האבן מיר דאך פריער געזאגט אז יהודה ווייל ער האט מקדש געווען שם שמים בפרהסיא דעריבער איז אין זיין נאמען דא שמו של הקדוש ברוך הוא, ווי האבן מיר דאס? דתניא מיר האבן געלערנט היה רבי מאיר אומר רבי מאיר האט געזאגט כשעמדו ישראל על הים ווען די אידן זענען געשטאנען אויפן ים היו שבטים מנצחים זה עם זה זה אומר דער האט געזאגט אני יורד תחילה לים וזה אומר אני יורד תחילה לים קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה דאכט זיך דא זייער א שטארקע קשיא וואס איז די פשט אני יורד תחילה דער ים איז געווען שמאל אלע קאנען אריין גיין צוזאמען אלע זאלן זיין די ערשטע, האב איך געזען איינער פון די מפרשים פרעגט עס, ענטפערט ער אזוי, שטייט נישט אז אלע שבטים האבן זיך געקריגט, שטייט נישט אלו עם אלו, נאר שטייט זה עם זה, נאר ראובן מיט יהודה, ראובן האט געזאגט ער איז דער בכור, יהודה, יהודה איז דאך שוין פריער געוועזן, ס'ווערט דאך דערמאנט וירד דאך שוין געווען, ער איז שוין פריער געווען אויך די הויפט פון די ברידער. וואס זאלן זיי גיין, נאר זיי האבן זיך געקריגט דער האט געוואלט נעמען דעם ארון של יוסף, ווייל דער ארון של יוסף האט זיך שוין באוויזן ווי מען זאגט ווינדער פון דעם נילוס, כאטש ס'איז געווען א אייזערנער ארון וואס איז ארויפגעקומען, מיר ווילן גיין, מיר ווילן דעם ארון, און זיי האבן געזאגט מיר ווילן גיין און מיר ווילן האבן דעם ארון. קפץ שבטו של בנימין, זיי זענען קפץ, וואס איז דער אויספיר קפץ שטייט נישט דא ירד, אן דעם ארון זענען זיי אריינגעגאנגען. וירד לים תחילה שנאמר שטייט אין פסוק שם בנימין צעיר דער בנימין וואס איז דער יונגסטער פון אלע ברידער רודם טוט זיי געוועלטיגן אל תקרי זאלסט נישט ליינען רודם אלא רד ים והיו עס איז געווען שרי יהודה רוגמים אותם האבן זיי באווארפן מיט שטיינער, רש"י זאגט דארטן נאר אין תהלים זאגט דארטן רש"י פארוואס האבן זיי געווארפן זיי שטיינער מחמת קנאה, די שטיינער האבן זיי גארנישט נישט געטון, איר פארשטייט סיי ווי זיי זענען דאך שוין געווען אויף וואסער, נישט געווארפן אויף זיי מחמת קנאה, שנאמר שרי יהודה רגמתם, לפיכך ווייל יהודה בנימין הייסט עס איז אריין דער ערשטער זכה בנימין הצדיק האט בנימין הצדיק זוכה געווען ונעשה אושפיזכן לגבורה ער איז געווארן די גאסט הויז פאר דעם אייבערשטן ווייל דער קדשי קדשים איז געבויט אין זיין חלק שנאמר שטייט אין פסוק ובין כתפיו שכן. אמר לו רבי אמר לו רבי יהודה האט רבי יהודה צו אים געזאגט איר זעט רבי יהודה גייט פארטיידיגן יהודה לא כך היה מעשה ס'איז נישט אזוי געווען די מעשה אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד תחילה לים קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה מיר קענען דא אפשר אויך אזוי טייטשן אין אני יורד תחילה לים נאר כ'וויל אז דער ארון של יוסף זאל זיין מיט אים שנאמר שטייט אין פסוק, סבבוני מ'האט מיר ארומגערינגלט בכחש מיט פאלשקייט, אפרים ובמרמה בית ישראל, ויהודה און יהודה עוד רד האט נאך געטון געוועלטיגן עם קל. טייטש איך אזוי רד איז דאך די טייטש פון לשון געוועלטיגן, טייטש איך דא רד וואס איז אריין געגאנגען עם קל ווייל ער האט זיך פארלאזט אויפן אויבערשטן, ועליו מפורש בקבלה אויף אים ווערט דערמאנט אין תהלים ווען ער איז אריין אין ים נחשון בן עמינדב ווערט דערמאנט אז די וואסער האט אים דערגרייכט ביזן האלז הושיעני השם אלוקים העלף מיר כי באו מים עד נפש טבעתי כ'בין געווארן איינגעזינקען ביון מצולה יון ווערט אנגערופן איר ווייסט ס'איז דא אין וואסער איז דא אזא מין שמוץ וואס אין דישט אין אזא ליים וואס מען טוט אין דעם איינזינקען מצולה פון א טיפעניש ואין מעמד און איך קען זיך ניט אפשטעלן כ'זינק איין וגומר אל תשטפני שבולת מים, דער שטראם פון וואסער זאל מיר נישט פארפלייצן, ואל תבלעני מצולה וגומר. באותה שעה, איז דאס איז די דאס וואס מיר האבן פריער געפרעגט אז יהודה איז קידש שם שמים ברבים, זעט מען אז פון א מעשה פון א יחיד וואס איין נחשון האט געטון בין איך עס מייחס אויפן גאנצן שבט, און פאר דערפאר איז געקומען צו זיי אז אויף די אבני האפוד איז געווען יהודה דער ערשטער, און פאר דערפאר האט מען דאך פריער דערמאנט אין פסוק היתה יהודה לקדשו, דעריבער איז ישראל ממשלותיו איז ישראל איז יהודה היתה יהודה לקדשו, איז ער דער מושל איבער די אידן, קומט אים מלכות באותה שעה, דעמאלט היה משה מאריך בתפילה, האט מאריך געווען ביי דעם דאווענען. אמר לו הקדוש ברוך הוא האט אים דער אייבישטער געזאגט, ידידי טובעים בים, מיינע פריינט זינקען אין ים ואתה מאריך בתפילה לפני, אמר לפניו רבונו של עולם נישט דאווענען, ומה בידי לעשות, א חוץ דאווענען קען איך גארנישט נישט, אמר לו האט ער אים געזאגט, דבר אל בני ישראל ויסעו, ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגומר לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל, דעריבער האט ער זוכה געווען אז ער זאל זיין ממשלה די מלכים קומען פון אים, שנאמר היתה יהודה לקדשו, יהודה האט געווען לקדשו ער האט מקדש געווען שם שמים בפרהסיא, ישראל ממשלותיו איז ער געווארן נתקדש אז געוועלטיגן אויף די אידן, מה טעם היתה יהודה לקדשו, ווייל וישראל ממשלותיו משום דהים ראה וינוס. תניא, מיר גייען צוריק צו דעם וואס מיר האבן פריער געלערנט, מיר האבן דאך פריער געלערנט אז זעקס שבטים איז געווען אויפן הר גריזים, און זעקס שבטים איז געווען אויפן הר עיבל, און שבט לוי ווערט דערמאנט איז געווען אויף הר גריזים, און אחוץ דעם ווערט דערמאנט אז די שבט לוי איז געווען צווישן די בערג. תניא האבן מיר געלערנט רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב זאגט, אי אפשר לומר לוי למטה איך קען נישט זאגן אז לוי איז געווען צווישן די בערג, שכבר נאמר למעלה שטייט דאך ער זאל זיין אויבן אויפן הר גריזים, ואי אפשר לומר למעלה, איך קען נישט זאגן ער איז געווען אויפן הר גריזים, שכבר נאמר למטה, שטייט דאך ער איז געווען צווישן די בערג, הא כיצד, ווי זעט איר פארענטפערט זקני כהונה ולוי' למטה, די זקנים פון די כהנים און לווים זענען געווען אונטן מיט דעם ארון והשאר, און די אנדערע לווים למעלה, רבי יאשיה אומר רבי יאשיה זאגט כל הראוי לשרת, די לוויים וואס זענען ראוי צו באדינען, וואס דאס איז זאגט רש"י מבן שלושים ועד בן חמישים, די וואס זענען ראוי צו טראגן דעם ארון, די זענען געווען למטה, והשאר און די אנדערע למעלה. רבי אומר, רבי זאגט, אלו ואלו למטה הן עומדים, אז אלע צוועלף שבטים זענען געשטאנען צווישן די בערג איי ס'שטייט דאך על וועט מען באלד זען, הפכו פניהם כלפי הר גריזים, זיי האבן אויסגעקערט די פנים צו בארג גריזים, זעקס ופתחו בברכה, און כלפי הר עיבל האבן אויסגעדרייט די אנדערע שבטים ופתחו בקללה, איי מאי על, ס'ווערט דאך דערמאנט על הר גריזים, נו על מיינט מען בסמוך דערלעבן, ווי רשי דערמאנט עס אסאך מאל אין חומש, ועליו מטה מנשה מיינט מען נישט אויף אים. כדתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט שטייט ונתת על המערכת לבונה זכה, די לחם הפנים האט מען אוועק געלייגט איין מערכה פון זעקס און דערלעבן נאך זעקס, און זאלסט געבן אויף דעם לבונה זכה. רבי אומר, רבי זאגט, נישט נישט מען מיינט אז די צוויי בזיכי לבונה, די צוויי לעפל לבונה, זאל מען ארויף לייגן אויף די ברויט, נאר על מיינט מען בסמוך, אתה אומר דו זאגסט על בסמוך, או אדער אינו נישט אזוי, אלא על ממש, אבער כשהוא אומר ס'איז דא א פסוק. וסכות, וסכות על הארון, דאס גייט ארויף אויף די פרוכת, איז א פרוכת קען איך נישט טייטשן אז ס'איז אויבן צוצודעקן, נאר דאס איז דאך געווען אין א זייט, מוז איך דאך דארט טייטשן על בסמוך, איז דארט מוזטו דאך טייטשן, טייטש איך דא אויך די זעלבע זאך בסמוך. אין דער משנה האט מען געלערנט הפכו פניהם כלפי הר גריזים, די לוויים וואס זענען געווען צווישן הר גריזים און הר עיבל האבן אויסגעדרייט זייער פנים צום הר גריזים און געזאגט בברכה, און ווי שטייט דארט ווייטער דער סדר, נאכהער האבן זיי געזאגט קללה. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט ברוך בכלל ברוך בפרט. מיר האבן דאך געזאגט אין דער משנה אז כאטש אין פרשה ווערט דערמאנט אז מ'האט געזאגט ארור, אבער פריער איז געוועזן ברוך. זאגט יעצט די ברייתא אז ס'איז געוועזן א ברוך בכלל. נאך די צוועלף ארורים ווערט דערמאנט א בכלל'דיגע זאך. אשר יקים, דער ברוך בכלל הייסט ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, און ברוך בפרט הייסט ביי יעדן זאך, למשל די ערשטע זאך איז דארטן דארט שטייט ארור עושה פסל מסכה איז געווען שלא יעשה פסל מסכה. און די זעלבע זאך איז געווען ארור בכלל, ווי עס ווערט דארט דערמאנט ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, און ארור וועט זיין בפרט, ארור עושה פסל מסכה.
און אחוץ דעם איז געווען איינגעטיילט ללמוד וללמד לשמור ולעשות, אלע מצוות דארפן האבן פיר זאכן, ס'שטייט אין פסוק ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, זעה איך אין דעם פסוק שוין דריי זאכן, ולמדתם אותם, מען דארף לערנען, ללמוד, ושמרתם, דאס איז לשמור, און לעשותם, דאס איז לעשות, און עס שטייט נאך א פסוק ולמדתם אותם את בניכם, פריער איז געשטאנען און מען האט דערמאנט ולמדתם איר זאלט לערנען, ולמדתם אותם את בניכם, דאס איז שוין ללמד, איז דא א חיוב הייסט עס ללמוד, אליין צו לערנען, און ללמד, און צווייטן צו לערנען, לשמור ולעשות, איז יעדע מצוה האט אין זיך פיר זאכן, און אויף יעדן איינעם פון די אלע. האט מען געזאגט א ברוך און א ארור, סיי אויף ללמוד סיי אויף ללמד, און מען האט דאס געזאגט סיי אויף דעם כלל און סיי אויף דעם פרט. הרי האב מיר יעצט דא ארבע ארבע, פיר, פיר איז געוועזן אויף ללמוד און פיר איז געוועזן אויף ללמד, הרי שמונה האב מיר דאך אכט, יעצט שמונה אכט איז געוועזן אויף ללמוד און ללמד, און שמונה און אכט איז געווען אויף לשמור ולעשות, הרי שש עשרה איז ביי יעדן זאך פון די עלף זאכן איז געוועזן זעכצן, כ'האב נאכגעזוכט בפרטיות ווי אזוי ס'איז געווען דער סדר, האב איך געזען אנציקלופדיה תלמודית ברענגט אראפ בשם הגאונים אז דער סדר איז געוועזן אזוי, איז ערשט איז געוועזן ברוך בכלל, און דער ברוך בכלל האט דאך געדארפן זיין אויף אלע פיר זאכן, אויף ללמוד און ללמד, לשמור ולעשות, איז געוועזן ברוך לומד תורה, ברוך מלמד תורה, ברוך משמר תורה, ברוך עושה תורה. נאכער איז געוועזן פיר ברוך'ס בפרט, ברוך שלא ילמד לעשות פסל מסכה דארף דאך דא אויך האבן אין פרט אויכעט ללמוד ללמד לשמור ולעשות, ברוך שלא ילמד לעשות פסל מסכה, ברוך משמר ער היט שלא לעשות פסל מסכה, און ברוך שלא יעשה פסל מסכה, נאכער איז געוועזן פיר ארור'ס אין כלל, איז געוועזן ארור שאינו לומד תורה, ארור שאינו מלמד תורה, ארור שאינו שומר תורה, און ארור שאינו עושה תורה. נאכער איז געוועזן פיר בפרט ארור לומד לעשות פסל מסכה ס'דארף דאך זיין ללמוד און ללמד, ארור מלמד לעשות פסל מסכה און ארור שומר לעשות פסל מסכה און ארור עושה פסל מסכה, איז דער מהרש"א שטעלט זיך דא אויף דער גמרא, מיר זענען דאך געוואוינט אלעמאל צו טייטשן אז לשמור דאס איז דער ענין פון לא תעשה, און שטייט דאך השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה, און לעשות איז א מצוות עשה, אויב אזוי איז דאך נישטא קיין זעכצן ברית'ס ביי א לאו איז נישט דא, ווייל אין א לאו פעלט דאך דער לעשות וועט דאך נאר זיין ביי א לאו צוועלף ללמוד וללמד לשמור, און די זעלבע זאך ביי א עשה וועט וועט אויך זיין נאר צוועלף ללמוד וללמד און לעשות, די לשמור וועט נישט זיין. זאגט דער מהרש"א אז מען דארף דא טייטשן דאס ווארט לשמור א לשמור מיינט מען נישט אויף א לא תעשה, לשמור מיינט ווי די גמרא זאגט אשר תשמרון זו משנה, און לעשות זו מעשה, וואס איז די פשט תשמרון זו משנה? ס'דא צוויי זאכן, ס'דא דער ענין ללמוד, מען לערנט ביי דעם רעבן, אבער נאכדעם ווען מען האט שוין געלערנט פון דעם רעבן קען מען דאך עס פארגעסן, שמירה די טייטש מען זאל חזר'ן אויף דעם לערנען אז ס'זאל נישט ווערן פארגעסן, און דאס חזר'ן פון דעם לערנען, דאס ברענגט לידי מעשה, און די זעלבע זאך לעשות, איז נישט די טייטש ווי אומעדום, א לעשות גייט ארויף אויף א מצוות עשה, נאר די לעשות גייט ארויף אויף דעם קיום, איך זאל זען אז די לא תעשה זאל ווערן מקוים. וכן בסיני, ביי דעם בארג סיני, וואס ווען מען האט געזאגט די אידן די מצוות, האט מען אלע געזאגט מיט ברוך און מיט ארור, און בכלל און בפרט, און אויכעט לשמור, ללמוד און ללמד, לשמור ולעשות, ס'איז אויך געווען אין די אלע זאכן. וכן בערבות מואב, די זעלבע זאך ווען די אידן זענען געווען בערבות מואב ווען משה רבינו האט איבער גע'חזר'ט די תורה, איז אויכעט געוועזן ברוך און ארור, א ברית האט מען געמאכט ברוך און ארור, און ברוך בכלל ובפרט, און ארור בכלל ובפרט, און אויכעט אויף די פיר יעדער פון די פיר זאכן ללמוד ללמד לשמור ולעשות שנאמר. שטייט אין פסוק אלה די נאכדעם ווי עס ווערט דערמאנט די ברכות און קללות פון הר גריזים הר עיבל ווערט דערמאנט די תוכחה, נאכער שטייט אלה דברי הברית אשר ציווה ה' את משה, ווייטער שטייט דארט אין פסוק לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב, זע איך דאך אז ס'איז געוועזן א ברית איז געוועזן אין בארץ מואב, און ס'איז געווען א ברית אויפן בארג סיני, און אויף דעם או אז ס'איז דא איז געוועזן קללות וברכות ביי הר גריזים והר עיבל, אויף דעם דארף איך דאך נישט ברענגען קיין ראיה, דארט רעדט זיך דאך איז, דעריבער זאגט טאקע רשי דאס וואס שטייט דא או וכתיב ושמרתם את דברי הברית הזאת וגומר, דאס איז רשי נישט גורס, ווייל דאס שטייט דאך דארטן, מען רעדט דאך דא פון דעם או. נמצא קומט אויס מ ח בריתות על כל מצוה ומצוה, ביי יעדן מצוה איז דאך דא פיר זאכן, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, און ביי יעדן איינע פון דיע פיר איז דאך דא ברוך בכלל און ברוך בפרט, ארור בכלל ארור בפרט, און פיר מאל פיר איז דאך זעכצן, און דאס איז דאך געוועזן דריי מאל איז דאך דאס געוועזן, ס'איז דריי מאל זעכצן איז אכט און פערציג. ר' שמעון איז ער האלט אויך אז ס'איז געווען מ ח בריתות, נאר מוציא הר גריזים והר עיבל, ער זאגט איך דארף נישט רעכענען הר גריזים און הר עיבל, ווייל דארט האט מען דאך נישט געזאגט די גאנצע תורה, דארט האט מען דאך נאר געזאגט די עלף זאכן וואס ס'ווערן דארט דערמאנט, ומכניס אוהל מועד שבמדבר, ער זאגט אוהל מועד שבמדבר נאכדעם ווי מ'האט אויפגעשטעלט דעם משכן, האט דער אייבישטער גערעדט מיט משה'ן און ער האט אים געלערנט די תורה, איז דארטן איז געוועזן אויכעט שש עשרה בריתות, איז די עצם זאך אז ס'איז דא מ ח בריתות האלט ר' שמעון אויכעט, נאר פריער האט מען געלערנט אז ס'איז געוועזן סיני, און ערבות מואב, און הר גריזים, און הר עיבל, און ער, הר גריזים הר עיבל רעכנט ער נישט, אנשטאט הר גריזים הר עיבל רעכנט ער אריין אוהל מועד שבמדבר. ובפלוגתא דהני תנאי, די מחלוקת איז אין די זעלבע מחלוקת פון דיע תנאי. ובפלוגתא דהני תנאי, מיר האבן דאך פריער געהאט א מחלוקת, דער תנא קמא טוט נישט רעכענען אוהל מועד אז ס'זאל דארט זיין באזונדער כריתת ברית, און ר' שמעון רעכנט יא אוהל מועד, איז די זעלבע מחלוקת פון דיע תנאים. דתניא מיר האבן געלערנט ר' ישמעאל אומר ר' ישמעאל זאגט כללות די כלל פון די מצוה נאמרו בסיני איז געווארן געזאגט אויפן בארג סיני, ופרטות די פרטי המצוה איז געווארן געזאגט באוהל מועד, למשל אין סיני איז געווארן געזאגט וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, און ס'איז נישט אבער געווארן דערמאנט דער מתן דמים, דער ווי מען שפריצט די בלוט, ביי חטאת שפריצט מען ד' מתנות על ארבע קרנות, און למעלה מחוט הסיקרא, און בעולה ושלמים, דאס איז למטה און ס'איז שתי מתנות שהן ארבע, אויך איז נישט געווארן דערמאנט הקטרת אימורין, די הפשט וניתוח, און נאכהער ווען מען האט אויפגעבויט דעם משכן, אין ספר ויקרא אין אוהל מועד דארט איז געווארן ערקלערט, ממילא קומט אויס לויט רבי ישמעאל'ן קען איך דאך נישט רעכענען באזונדער סיני און באזונדער אוהל מועד, ווייל אוהל מועד איז דאך נישט געווען קיין נייע זאך, נאר דאס איז געווארן געמאכט דאס משלים צו זיין, איז דער תנא קמא וואס ער רעכנט אריין פון הר גריזים און הר עיבל, און ער רעכנט נישט באזונדער דעם אוהל מועד שבמדבר, ווייל אויב איך רעכן הר סיני דארף איך דאך נישט רעכענען אוהל מועד. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא לערנט, כללות ופרטות נאמרו בסיני, אויפן בארג סיני איז געווארן געזאגט כללות ופרטות, אי דער כלל פון דער מצוה, אי די פרטים פון דער מצוה, ונשנו באוהל מועד, און ס'איז געווארן איבערגעחזרט אין אוהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב, און א דריטע מאל איז געווארן געזאגט אין ערבות מואב, איז רבי שמעון האלט אזוי ווי רבי עקיבא, איז לויט רבי עקיבא'ן קען איך דאך רעכענען באזונדער סיני און באזונדער אוהל מועד, אבער דאס האלטן אלע ואין לך כל דבר מצוה ומצוה שכתובה בתורה, ס'איז נישטא קיין איין זאך פון די מצוה אין די תורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמונה בריתות, אויף דאס האלטן אלע אז ס'איז געוועזן זעכצן און דריי מאל זעכצן איז אכט און פערציג, איז יעצט אויסגעקומען דער תנא קמא האלט ווי רבי ישמעאל, ממילא מוז איך לערנען הר סיני און אוהל מועד איז איין זאך, מ'מוז דאך שוין אריינרעכענען הר גריזים און הר עיבל, אבער רבי שמעון אז ער האלט ווי רבי עקיבא רעכנט ער באזונדער אוהל מועד און באזונדער סיני, ממילא דארף מען נישט רעכענען קיין הר גריזים און הר עיבל. רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו אמר משום רבי שמעון, ס'איז דאך די זאך איז דאך אזוי, יעדער איד האט אַכט און פֿערציק בריתות, אויף תרי"ג מצוות דארפן מיר גיין אויסחשבונען תרי"ג מאל, נו, אַכט און פֿערציק, יעדע איד האט דאך אַכט און פֿערציק אויף יעדן מצוה, דארף מען דאך אויסחשבונען אַכט און פֿערציק מאל זעקס הונדערט און דרײַסיק, דאס האט דאך יעדע איד, און אחוץ דעם איז דאך דא א ענין פון ערבות, נאכדעם ווי דו וועסט שוין בארעכענען וויפיל ער האט אויף זיך בריתות, אַכט און פֿערציק מאל זעקס הונדערט דרײַצן, דארף דאך יעצט דארף איך גיין רעכענען אזויפיל זעקס הונדערט טויזנט מיט זעקס הונדערט מיט דריי טויזנט מיט פינף הונדערט און פופציג, דאס זאגט ער, אין לך מצוה מצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה, ארבעים ושמונה בריתות של שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים, וואס דאס איז דער מנין פון די אידן, דארף איך דאס אויך רעכענען אז יעדע איד האט אויף זיך אזויפיל בריתות, אחוץ דעם וואס ער האט אויף זיך אליין האט ער אויף די אַכט און פֿערציק מאל זעקס הונדערט און דרײַצן, האט ער דאך פון יעדן איינעם פון די אידן, נאר די גמרא דארף מען דא פארשטיין אין אמת ס'זענען דאך געווען מערער אידן, ווען מ'האט זיי געציילט איז טאקע געווען זעקס הונדערט און דריי טויזנט פֿינף הונדערט פֿופֿציק, דאס איז דאך געווען אן דעם שבט לוי, ווייל די שבט לוי איז נישט געווארן געציילט, און אויב איך גיי צו אלס דעם ענין פון ערבות, וואס ע כל ישראל ערבים זה בזה, דארף איך צורעכענען פון שבט לוי אויכעט. יעצט קומט צו גיין א צווייטער ענין, רבי גייט זאגן א נייעם ענין, נאכדעם ווי ער האט שוין אויסגע'חשבונ'ט דעם חשבון, נאכדעם ווי ער ווייסט שוין וואס יעדער איינער האט אויף זיך, אַכט און פֿערציק מאל זעקס דרייצן, נאכער דארף איך עס מאלן

של שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים, וואס דאס איז דאך אזוי צו זאגן די צאל פון די אידן, איז ער איז דא מוסיף נאך א ווארט רבי, ביז אהער איז געווען די זעלבע ווערטער וואס איז פריער געשטאנען אז ר' שמעון בן יהודה, נאר דאס זאגט שוין צו רבי, נמצא לכל אחד ואחד מישראל, שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים. וואס גיט ער דא צו? וואס גיט ער דא צו? ווי רשי ברענגט דאך אראפ די גירסא, אמר רבי לדברי רבי שמעון בן יהודה אין לנו איז נאר ס'איז נאך דא מער, פרעגט די גמרא מאי בינייהו, וואס איז רבי מוסיף? האסטו ווינציג ברית'ס, כ'האב געוואוסט ס'איז פריער געוועזן, אמר רב משרשיא ערבא, מיר האבן דאך פריער געזאגט, יעדער איד האט אויף זיך אַכט און פֿערציק ברית'ס אויף יעדן מצוה, זעקס הונדערט דרײַצן, אַכט און פֿערציק, און אחוץ דעם האט ער דער ענין פון ערבות פאר אלע אידן, אבער ער איז יעצט מוסיף, ערבא וערבא דערבא איכא בינייהו, דאס הייסט, יעצט קומט צו א זאך וואס איך האב נאך ברית'ס, אויב יעדער איינער האט דאך א ערבות אויף פאר א צווייטן, און יעדער איינער האט דאס אויכעט, דאס דארף דאך שוין גיין טאפלען און טאפלען אסאך אסאך מאל.

אין פרשת כי תבוא די עלף זאכן לא נאמרה איז נישט געווארן געזאגט אלא בנואף ונואפת, דאס איז נאר געווארן געזאגט אויף א נואף און נואפת, פארוואס? ווייל אויב כ'וועל טייטשן ווי עס שטייט ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה הייסט דאך אז ער דינט עבודה זרה און דער וועלכער דינט עבודה זרה איז דאך א כופר בעיקר איז דאך אין לו חלק לעולם הבא איז בארור סגי ליה איז גייסט אים זאגן א ארור אלא דאס וואס שטייט ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה זה הבא על הערוה והוליד ב ער איז געקומען אויף אשת איש און ער האט געבוירן א זון א ממזר, דער ממזר קען נישט דא קריגן קיין פרוי און ער שעמט זיך דא וואס ער איז א ממזר איז אסור לבוא בקהל, והלך לבין עובדי כוכבים, איז ער געגאנגען צווישן גוים, ועבד עבודת כוכבים. און ער האט געדינט עבודה זרה ארורים אביו ואמו של זה שכך גרמו לו, איז נישט די טייטש אביו ואמו דינען די עבודה זרה, נאר זיי האבן דאס געברענגט אז זאל דינען די עבודה זרה, און רשי זאגט שטייט דאך דערמאנט נאך ארור'ס ס'ווערט דערמאנט שוכב עם חותנתו מיט א שוויגער, צו ס'ווערט דערמאנט אשת אביו ואחותו, דארט מיינט מען, דארט איז דאך שוין נישט דא די קשיא בארור סגי ליה, ווייל א בן עולם הבא איז ער דאך, טו איך אים צוזאגן שוין א ארור אויכעט, טייטש איך עס אלע כפשטיה, נאר איך זאג אז ס'קומט צו צו דעם ארור נאך א ארור אויכעט, אויב ס'שטייט ארור שוכב עם כל בהמה, מיינט מען אשת איש וואס זי טוט מעשה בהמה, מקלל אביו ואמו איז אויך זאגט דער רשי קען מען אפטייטשן א בא על אשת איש ווארים מזלזל באביו ובאמו שגידלו גידולים רעים בביתו צו משגה עור ער מאכט איר גרייזן זי ווייסט נישט די הארבקייט פון דעם איסור זי איז בלינד אין דער זאך צו מסיג גבול רעהו איז דאך בא על אשת חברו איז דאך מסיג גבול רעהו צו מכה רעהו בסתר, ער איז גורם שתמות בבדיקת מים המרים, און זעלבע לוקח שוחד להכות נפש, מיינט מען א לוקח שוחד ער זאל גיין איבערעדן די אשת איש זאל מזנה זיין, נאר איין זאך זאגט רשי קאן ער ניט אפטייטשן, ארור מטה משפט גר יתום, דאס ווי זאל דאס ארויפגיין אויף אשת איש, אבער דער מהרשא זאגט אז איך דארף זיך נישט מטריח זיין אז דאס וואס שטייט כל הפרשה כולה מיינט מען דער ערשטער ארור אויפן פסל ומסכה, ווייל יעדער ארור איז דאך דא א באזונדערע פרשה. תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט שטייט אין פסוק ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל מה תלמוד לומר, וואס דארף מיר דער פסוק דאס זאגן? אם ללמד, אויב דער פסוק וויל מיר דערציילן שתהא ברכה על הר גריזים וקללה על הר עיבל, הרי כבר נאמר, דא שטייט דאך שוין אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, וכתיב עס שטייט ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל. אלא דאס וואס שטייט אין פסוק ונתת את הברכה על הר גריזים, להקדים ברכה לקללה, אז פריער זאגט מען ברוך, נאכער זאגט מען דעם ארור. יכול קען איך מיינען יהיו כל הברכות קודמות לקללות, פריער וועט מען אלע זעק, עלף, אפזאגן די ברכות, נאכער וועט מען זאגן די קללות. תלמוד לומר שטייט אין פסוק, ברכה וקללה, א לשון יחיד שטייט ונתת את הברכה און עס שטייט נישט ברכות, ברכה אחת קודמת לקללה, א ברכה און א קללה און א ברכה און אזוי ווייטער, ואין כל הברכות קודמות לקללות, איך זאג נישט אז מען זאל פריער זאגן אלע ברכות און נאכדעם די קללות. און נאך א זאך זאגט מיר דער פסוק ולהקיש ברכה לקללה לומר לך צו זאגן מה קללה בלוויים שטייט דאך איז דאס בפירוש אין די תורה אז ס'איז געווען בלוויים אף ברכה בלוויים אז דעם ברוך האבן אויך געזאגט די לוויים און נאך א זאך מה קללה בקול רם דאס שטייט דאך בפירוש אף ברכה איז גלייך אז ס'איז בקול רם. און נאך א זאך, ומה קללה בלשון הקודש, ס'איז דאך געווען בלשון הקודש, איך לערן דאך אפ קול קול פון מתן תורה והאלקים יעננו בקול, איז דארט איז געווען בלשון קודש, אף ברכה בלשון קודש, ומה קללה בכלל ופרט. ווייל אזוי שטייט דאך אין דער תורה דער כלל ארור אשר לא יקים, און די פרטים, אף ברכה בכלל ופרט, ומה קללה אלו ואלו, די פון הר גריזים און די פון הר עיבל, עונין ואומרים אמן, אף ברכה אלו ואלו עונין ואומרים אמן, דאס לשון הגמרא ווייזט אויס אז פריער איז געוועזן דער כלל און נאכדעם איז געווען דער פרט, אבער אין דער תורה ווערט פריער דערמאנט די פרטים, נאכער ווערט דערמאנט אשר לא יקים. דער מהרש"א זאגט דא א ווארט, וואס איז דער ענין וואס האט געדארפן זיין א כריתת ברית בכלל ובפרט, זאגט ער אזוי, מצד הנותן, וואס דער אייבישטער איז דאך דער אחד האמיתי, און די גאנצע תורה איז ווי איין מצוה. איין יסוד צו דער גאנצער תורה איז די אמונה, ווי די גמרא זאגט אין מלקות, בא חבקוק והעמידן על אחת, כמו שכתוב וצדיק באמונתו יחיה. איז דעריבער איז געקומען א כריתת ברית ברוך בכלל מצד הנותן, נאר ווייל עס איז דאך דא אסאך מצוות און מצד המקבלים, און מצד המקבלים, דעמאלט טוט זיך עס פונאנדערטיילן ווי מען זאגט פרטים. רש"י.